בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף כ"ח, מ'הייבט אן דף כ"ח עמוד א' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען אין מסכת נדרים אז א מאן קען מפר זיין א נדר פון א פרוי נאר צוויי סארט נדרים, אדער א נדר פון עינוי נפש, פשט א נדר וואס די פרוי פייניגט זיך, און די מאן קען זאגן איך וויל נישט זאלסט דיך פייניגן, אדער א נדר פון בינו לבינה, וואס איז נוגע צום מאן, קען ער אויך מפר זיין אבער א נדר וואס איז נישט קיין עינוי נפש און ס'איז נישט בינו לבינה, האט נישט א מאן א רעכט מפר צו זיין. איז זאגט די הייליגע משנה, נזרק עליה אחד מן הדמים, ס'טייטש לאמיר זאגן א פרוי האט מקבל געווען אויף זיך נזירות, זי האט געברענגט איר קרבנות אין בית המקדש, מ'האט גע'שחט'ן איר קרבנות, מ'האט שוין געשפריצט די בלוט פון איינע פון איר קרבנות, און אזוי ווי מ'האמיר שוין געזען לשיטת חכמים, ברגע וואס מ'שפריצט די בלוט, ווערט די נזיר מותר צו טרינקען וויין, און ממילא, היות וואס מ'האט געשפריצט די בלוט פון דעם פרוי'ס קרבן, מעג זי שוין טרינקען וויין, און ממילא, אינו יכול להפר. קען נישט יעצט די מאן מפר זיין די נזירות, ווייל אפילו טאקע די נזירות האט זיך נאכנישט געענדיגט ווילאנג זי האט זיך נישט אפגעשוירן, אבער ווי נישט ווי, עינוי נפש איז מער נישט דא דא, ווייל וויין מעג זי שוין טרינקען, איז דאס נישט א נדר וואס א מאן קען מפר זיין. איי וואס טוט זיך מיטן האר, ס'טייטש טאמער זי האט זיך געדארפן שערן די האר, דאס איז בינו לבינה, דאס איז נוגע צום מאן, עמיר זעהן אין די גמרא אז תנא קמא האלט אז די פרוי קען אנטוהן א שייטל, און ממילא איז עס אויך נישט בינו לבינה, ס'נישט קיין עינוי נפש, איז קען די מאן מער נישט מפר זיין דעם נדר, נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא האלט, אפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות, אינו יכול להפר, רבי עקיבא האלט אז אפילו מען האט נאר גע'שחט'ן דעם קרבן און נאכנישט געשפריצט דעם בלוט, קען שוין די מאן אויך נישט מפר זיין, איי פארוואס? ווילאנג מען האט נישט געשפריצט דעם בלוט האט מען דאך געשמועסט די פרוי טאר נישט טרינקען קיין וויין, איז פשט נאכן שחט'ן און פארן שפריצן איז די פרוי נאך בעינוי נפש, זי טאר נישט טרינקען וויין, איז פארוואס האלט רבי עקיבא די מאן זאל נישט קענען מפר זיין? און ווי מ'עט זעהן אין די גמרא אז די טעם פון רבי עקיבא איז אלס הפסד קדשים, פשט טאמער די מאן גייט יעצט מפר זיין איר נזירות בלייבט מען שטעקן דא מיט א קרבן וואס מ'האט גע'שחט'ן, און מ'קען נישט יעצט שפריצן די בלוט ווייל די מאן האט מפר געווען איז די גאנצע קרבן גייט לאיבוד, און מילא זאגט רבי עקיבא פאר די ביסל עינוי נפש וואס איז דא דא ביים פרוי ס'דאך נאר א קליין ביסל עינוי נפש ווי לאנג וועט די פרוי נישט טארן טרינקען וויין ביזן שפריצן די בלוט, מילא זאגט רבי עקיבא ווארט צו ביז מ'עט שפריצן די בלוט זיי נישט יעצט מפר, און דעמאלטס וועט שוין די עינוי נפש אוועק גיין, איך לאז דיר נישט יעצט מפר זיין אלס הפסד קדשים, דאס וועט מען זען אין די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די שיטות און די תנא קמא פון רבי עקיבא, דאס איז נאר בתגלחת הטהרה, פשט סוף די נזירות ווען די פרוי ברענגט איר קרבנות, דארט האלט תנא קמא אז נאכן שפריצן די בלוט קען די מאן נישט מפר זיין, און רבי עקיבא האלט נאכן שעכטן קען די מאן נישט מפר זיין, אבל בתגלחת הטומאה, אבער א פרוי וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות און זי איז טמא געווארן און יעצט ברענגט זי איר קרבנות, דא יפר, האלטן סיי תנא קמא און סיי רבי עקיבא אז אין יעדע שלב קען די מאן מפר זיין די נזירות, פארוואס? שיכול לומר אי אפשי באשה מנוולת, די מאן קען זאגן איך וויל נישט א געפייניגטע פרוי, פשט היות וואס די פרוי נאכן ברענגען איר קרבנות עט דארפן פון פריש אנהייבן איר נזירות, איז פשט ס'גייט דא זיין עינוי נפש, קען די מאן זאגן איך האלט נישט דערביי איך וויל נישט א פרוי וואס פייניגט זיך, און דער מאן קען מפר זיין דעם נדר. דאס איז די שיטות פון תנא קמא און פון רבי עקיבא. ברענגט יעצט אבער די משנה ר' מאיר, וואס ר' מאיר קריגט זיך אויף ביידע. ר' מאיר אומר, אף בתגלחת הטהרה יפר, ר' מאיר האלט אז אפילו נאכן שפריצן די בלוט קען די מאן נאכאלץ מפר זיין אפילו ביי א תגלחת טהרה פארוואס? שיכול לומר אי אפשי באשה מגלחת, ווייל היות וואס די פרוי האט זיך נאכנישט געשוירן און זי גייט זיך דאך שערן טאמער די מאן עט נישט מפר זיין עט זי זיך מוזן שערן, קען די מאן מפר זיין ווייל ס'בינו לבינה. דער מאן זאגט ס'איז נוגע צו מיר איך וויל נישט א פרוי וואס איז אפגעשוירן איך עקל זיך פון דעם. איי זי קען אנטון א שייטל? לאמיר זעהן ר' מאיר האלט אז דאס איז נישט קיין היתר דער מאן קען זאגן איך עקל זיך פון דעם אויכעט און מילא האלט ר' מאיר אז דער מאן קען מפר זיין די נזירות אפילו נאכן שפריצן די בלוט אויכעט. זאגט די הייליגע גמרא מתניתין דלא כר' אליעזר אונזער משנה איז נישט ווי שיטת ר' אליעזר ווייל דאי ר' אליעזר וואס האלט ר' אליעזר האמר תגלחת מעכבת ר' אליעזר האלט אז ווי לאנג די פרוי שערט זיך נישט טאר זי נישט טרינקען קיין וויין און ממילא אפילו נאכן שפריצן די בלוט, וכיוון דלא גילחה אסירא בחמרא, וכיוון דאית לה ניוול מצי מיפר, פשט אפילו נאכן שפריצן די בלוט ווילאנג זי האט זיך נישט געשוירן, טאר זי נישט טרינקען קיין וויין, איז פשט, זי שטייט נאך אין א מצב פון עינוי נפש, און מילא לויט רבי אליעזר, איז אוודאי אפילו נאכן שפריצן די בלוט קען די מאן מפר זיין אלץ עינוי נפש, איז אוודאי גייט אונזער משנה כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן אז ברגע וואס מ'שפריצט די בלוט מעג די פרוי טרינקען וויין, איז פארדעם זאגט די תנא קמא אין די משנה, אז נאכן שפריצן די בלוט וואס איז מער נישט דא עינוי נפש, קען דער מאן מער נישט מפר זיין, ברענגט יעצט די גמרא די טעם המחלוקת צווישן תנא קמא און רבי עקיבא, ובהא פליגי, תנא דידן סבר, תנא קמא האלט, כיוון דאיזדריק עלה דם לאלתר שריא בחמרא, אז היות וואס נאכן שפריצן די בלוט מעג זי גראד טרינקען וויין והא לית לה ניוול מילא נישט דא קיין עינוי נפש און מילא קען דער מאן מער נישט מפר זיין, ורבי עקיבא סבר, און רבי עקיבא האלט, אפילו אישתחיט בהמה, אפילו נאכן שעכטן אינו יכול להפר, פארוואס? משום הפסד קדשים, ווייל טאמער די מאן עט יעצט מפר זיין עט די גאנצע קרבן גיין לאיבוד און מען רעדט זיך סך הכל פון א פאר מינוט ווארט זי ביזן שפריצן די בלוט דאס הייסט נישט עינוי נפש פשט אלס די עינוי נפש האבן זיך די חכמים נישט צוטון געמאכט און חכמים האבן געזאגט אלס הפסד קדשים די מאן זאל נישט מפר זיין דאס נזירות מתקיף לה רב זירא פרעגט אבער רב זירא א קשיא צו רבי עקיבא ואמאי לזרוק דמן שלא לשמן ויתיר בשר באכילה, פשט, ווער האט דיר געזאגט אז טאמער די מאן וועט מיפר זיין די נזירות צווישן דאס שעכטן און שפריצן די בלוט האט מען מפסיד געווען קדשים דא? זאגט רב זירא פונקט פארקערט וואס איז די פראבלעם? לאמיר זאגן מ'וועט שעכטן דעם קרבן און יעצט וועט די מאן מיפר זיין און וואס איז יעצט געשען די פרוי איז געווארן אויס נזירה איז גוט זאל מען שפריצן יעצט די בלוט שלא לשמה און די קרבן איז א גוטע קרבן ווייל די דין איז אזוי טאמער מ'שעכט א קרבן און שפעטער שפריצט מען די בלוט שלא לשמה איז טאקע די בעל הבית האט נישט יוצא געווען אבער די קרבן איז א גוטע קרבן איז דא אויך זאל מען שפריצן די בלוט שלא לשמה און די קרבן וועט זיין א גוטע קרבן, מ'וועט קענען עסן די פלייש פון דעם קרבן, און מ'האט גארנישט מפסיד געווען. איי, מהיכי תיתי מ'מעג אזוי טון? מהיכי תיתי מ'מעג שפריצן בלוט שלא לשמה? ווייל בדרך כלל א מענטש ברענגט א קרבן, אפילו מ'האט גע'שחט'ן שלא לשמה מעג מען נישט יעצט גיין שפריצן די בלוט שלא לשמה, די רעשט דארף מען טון לשמה. ער דארף טאקע ברענגען א נייע קרבן, אבער די המשך עבודה דארף מען טון לשמה. איז אפשר דא אויך? איז גייט די גמרא ברענגען א ראיה פון א ברייתא אז ס'איז נישט אזוי? פשט, דארט וואו איז דא א קרבן וואס מ'קען נישט שפריצן די בלוט מער לשמה, מעג מען שפריצן די בלוט שלא לשמה. זאגט די גמרא מי לא תניא, האמיר דען נישט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן, די כבשי עצרת וואס מ'ברענגט שבועות צוזאמען מיט די שתי הלחם, טאמער מ'האט עס געשחטן שלא לשמן, וואס ברגע וואס מ'שחט עס שלא לשמן איז עס פסול, מען דארף ברענגען אנדערע. אדער או ששחטן לפני זמנן או לאחר זמנן, טאמער מ'האט געשחטן די כבשי עצרת פאר שבועות צו נאך שבועות, פשט, די קרבנות די כבשי עצרת וועלן מער נישט זיין כשר, פון דעסוועגן זאגט די ברייתא, הדם יזרק והבשר יאכל, שפריצט מען די בלוט שלא לשמם ס'הייסט סתם לשם שלמים, און מען קען שפעטער עסן די פלייש. נאר וואס, די ברייתא זאגט ואם היתה שבת, טאמער איז געווען שבת לא יזרוק, טאר מען נישט שפריצן די בלוט, פארוואס ווייל שבת האבן חז"ל מתקן געווען מען זאל נישט שפריצן די בלוט, ווייל ס'קוקט אויס ווי א תקנה, ס'קוקט אויס ווי מ'איז מתקן די פלייש מיט דעם, ווייל נאכן שפריצן קען מען עסן די פלייש, ממילא שבת טאר מען דאס נישט טון, ואם זרק, טאמער אבער מ'האט עס יא געטון, הורצה להקטיר אימורין לערב איז ביינאכט קען מען מקטיר זיין די אימורין און ביינאכט מעג מען עסן די פלייש פונעם קרבן אדער לויט געוויסע שיטות מעג מען עס עסן אפילו בייטאג אבער על כל פנים דא זעהט מען אז מען מעג שפריצן בלוט שלא לשמה דארט איז נישטא קיין אנדערע ברירה און וואס איז די פראבלעם פון רבי עקיבא זאל רבי עקיבא אויך זאגן אז די מאן זאל קענען מיפר זיין די נזירות נאכן שעכטן פארן שפריצן איי האסט א פראבלעם מיט הפסד קדשים? ס'איז נישט קיין שום הפסד, מען וועט שפריצן די בלוט שלא לשמה. זאגט די גמרא ניין. אמרי, האבן די בני ישיבה געענטפערט, אי דשחט עולה או שלמים, הכי נמי. פשט אין הכי נמי, טאמער מען האט גע'שחט'ן די עולה אדער די שלמים און יעצט וויל די מאן מיפר זיין, אוודאי לאזט רבי עקיבא אויך דעמאלטס מיפר זיין, פארוואס זאל מען טאקע שפריצן די בלוט שלא לשמה? אבער אלא הכא במאי עסקינן, וואו קריגט זיך רבי עקיבא פון וואס רעדט אונזער משנה? כגון ששחט חטאת ברישא, אז מ'האט גע'שחט'ן די חטאת ערשט, און ביי חטאת, און די זעלבע זאך ביי קרבן פסח, איז דא א שפעציעלע דין, אז טאמער מ'שפריצט די בלוט שלא לשמה, איז די גאנצע קרבן פסול ווערט די הקדש נפסד, און ממילא איז נישט דא א ברירה אז מ'זאל קענען שפריצן די בלוט שלא לשמה, ווייל ביי חטאת איז נישט דא די ברירה, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה, אז מען קען שעכטן די חטאת ערשט כדתנן, אזוי מען האט געלערנט אין א משנה אם גילח על אחת משלשתן יצא, אז ברגע וואס מען האט געברענגט איינע פון די דריי קרבנות אדער די חטאת אדער די אשם אדער די שלמים, קען די פרוי זיך שערן און די פרוי קען אנהייבן טרינקען וויין. און ממילא קען זיין טאקע ביי אונזער משנה רעדט זיך אז מען האט געברענגט די חטאת ערשט, און פאר דעם זאגט רבי עקיבא אלס הפסד קדשים זאל די מאן נישט מיפר זיין נאכן שחיטה. איז דרך אגב די ראשונים פרעגן פארוואס ברענגט די גמרא א ראיה פון דעם שטיקל פון די משנה אז אם גילח על אחת משלשתן יצא, די גמרא קען ברענגען א בעסערע ראיה שטייט דארט אויך אין די משנה שהחטאת קודמת בכל מקום אז חטאת קומט אלעמאל ערשט איז די ראשונים ענטפערן אז די סיבה איז ווייל די גמרא האט געוואלט אויך מסביר זיין די תנא קמא פשט וואס איז די טעם אז די תנא קמא האלט אז די מאן קען יא מיפר זיין נאכן שחיטה פארן זריקה ווייל היות וואס נאר נאכן זריקה ווערט די פרוי מותר צו טרינקען וויין נישט קיין חילוק וועלכע קרבן אבער נאר נאכן זריקה מעג זי טרינקען וויין. און ממילא דא עינוי נפש, און פאר דעם קען די מאן יא מיפר זיין, רבי עקיבא קריגט זיך רבי עקיבא האלט אלס הפסד קדשים, ביי א חטאת טאר מען נישט. זאגט די גמרא ווייטער האבן געזעהן די משנה, במה דברים אמורים בתגלחת טהרה אבל בתגלחת טומאה יפר מפני שיכול לומר אי אפשי באשה מנוולת, ורבי מאיר אומר אפילו בתגלחת טהרה יפר מפני שיכול לומר אי אפשי באשה מגלחת, פרעגט די גמרא ותנא קמא, לכאורה רבי מאיר זאגט דאך גוט, פארוואס זאל די מאן נישט קענען מיפר זיין אפילו נאכן שפריצן, ווי נישט ווי, טאמער די מאן וועט נישט מיפר זיין וועט זיך די פרוי דארפן שערן. אז די פרוי וועט זיך דארפן שערן, איז דאך דא א פראבלעם פון בינו לבינה. איז פארוואס זאל די מאן נישט קענען מיפר זיין? ענטפערט די גמרא, אמר לך תנא קמא קען ענטפערן, אפשר בפאה נכרית, די פרוי קען אנטון א שייטל. ור' מאיר סבר, ר' מאיר קריגט זיך, ר' מאיר האלט בפאה נכרית איידי דזוהמא לא ניחא ליה. פשט אין א פאה נכרית איז שמוציג, ס'איז מזוהם, די מאן עקלט זיך פון דעם, די מאן קען זאגן דאס איז אויך בינו לבינה, און דערפאר האלט רבי מאיר אז אפילו נאכן שפריצן די בלוט קען די מאן נאך אלץ מיפר זיין ווייל די פרוי האט זיך נאכנישט געשוירן די מאן וויל נישט די פרוי זאל זיך שערן ער וויל נישט זאל גיין א שייטל קען ער נאך אלץ מיפר זיין די נזירות זאגט די משנה ווייטער האיש מדיר את בנו בנזיר ס'דא הלכה למשה מסיני האמיר שוין געזען אז א טאטע קען זיך אונטערנעמען נזירות פאר זיין זון אדער ער זאגט אליין יהא בני נזיר אדער ער זאגט פאר זיין זון נעם זיך אונטער נזירות און די נזירות איז חל און ווי תוס' שמועסט אויס אפילו די זון איז נישט דארט די טאטע איז אין א אנדערע פלאץ אינגאנצן ער זאגט יהא בני נזיר ברגע וואס ער זאגט עס איז דער זון א נזיר אפילו אנעם וויסן, אבער דער דין איז נאר ביי א טאטע, ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, א פרוי א מאמע קען דאס נישט טון, זאגט די משנה כיצד, און תוס' און אנדערע ראשונים זענען נישט גורס כיצד, ווייל די משנה גייט נישט יעצט מסביר זיין וויאזוי דער טאטע טוט עס, פארקערט די משנה גייט מסביר זיין וויאזוי מען קען צושטערן די נזירות, על כל פנים זאגט די משנה, גילח, טאמער דער זון האט זיך געשוירן, און ער ווייזט מיט דעם אז ער האלט נישט ביים זיין א נזיר, או שגילחו קרוביו, אדער טאמער די קרובים האבן אים געשוירן, מיחה, טאמער דער זון האט מוחה געווען, או שמיחו קרוביו אדער די קרובים האבן מוחה געווען, דעמאלטס ווערט עס אויס נזירות. און ס'טוט זיך אויך דא א מחלוקת ראשונים וועלכע קרובים קענען דאס טון, ס'איז אויך דא א מחלוקת ראשונים צו די קרובים קענען דאס טון דווקא נאך די טאטע איז געשטארבן, צו אפילו בחייו פונעם טאטן. ס'איז אויך דא א מחלוקת צו זיי קענען עס טון דווקא די טאג וואס זיי הערן, אדער זיי קענען עס טון שפעטער אויכעט. על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער, אין אזא סארט ציור וואס די קרובים אדער די זון אליין האבן מבטל געווען די נזירות, און די טאטע האט שוין מפריש געווען קרבנות פאר זיין זון'ס נזירות, איז היתה לו בהמה מופרשת, טאמער איז שוין געווען אפגעשיידט די דריי בהמות, דעמאלס החטאת תמות ועולה תקרב עולה ושלמים יקרבו שלמים, אזוי ווי מ'האט געזען אין פריערדיגע משנה ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם, אבער היו לו מעות סתומין טאמער איז נאר געווען געלט, איז טאמער די געלט איז געווען סתומין יפלו לנדבה, אזוי ווי מ'האט געזען אין פריערדיגע משנה, מעות מפורשים, טאמער די געלט איז געווען אפגעשיידט אז ס'איז געווען באזונדער געלט פאר חטאת באזונדער פאר אן עולה באזונדער פאר א שלמים דעמאלטס דמי חטאת ילכו לים המלח לא נהנין ולא מועלין דמי עולה יביא עולה מועלין בהן דמי שלמים יביא שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם